טייערע תלמידים וחברים, וועלקאם טו ספארקס אן די פרשה. עס וועט בי א שארט שיעור אן די ענין אוו פסח שני. אין פסוק שטייט דעט דבר אל בני ישראל לאמור איש איש בי טמא לנפש, די דין איז עשה פסח לה'. בחודש השני השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלוהו, אזוי שטייט אין פסוק, די מנחת חינוך איז מאריך אביסל נשות נקודה. מצוה שפ"א, אן די ענין אוו איטינג מצה און מרור פסח שני איז די מנחת חינוך שטעלז דעט לכאורה אוואדע כפשוטו, דערז נאו איסור חמץ אן פסח שני, און ממילא ער וויל האבן דעט אוודאי געוויס הגם איך ברענג א קרבן פסח אן פסח שני, אבער עס זאל זיין אן איסור צו עסן טו איט וויט די קרבן פסח חמץ איז אוודאי נישט, יו העוו טו העוו א כזית אוו מצה און מרור און א כזית אוו די קרבן פסח, און דעטס די קיום אוו די מצוה אוו קרבן פסח. ממילא שטעלז די מנחת חינוך אן לשון רשי, רשי שרייבט דאך אין פסוק י דעט פסח שני מצה וחמץ עמו בבית, נאו איסור העווינג חמץ ברשותו פסח שני, ואין עליו שם יום טוב, א שם יום טוב, איטס א רעגולער דעי, ואין איסור חמץ אלא עמו באכילתו. עס שטייט אין רש י א חידוש כפשוטו, אז די קרבן פסח איווען דאו יו קען איט חמץ סתם אזוי אן פסח שני, אבער מיט די קרבן פסח נאו מעטטער איף איטס די פירסט כזית, די לעסט כזית, אלל די כזיתים פון קרבן פסח אן פסח שני איז אן איסור רש י וויל האבן אן העווינג וויט דעט אכילה אוו די קרבן פסח חמץ. די מנחת חינוך איז זייער שטארק חולק חולק. ער פרעגט אויף רש י וואס איז זיין מקור פאר אזא דין. און בלייבט אויף רשי, די אדער מפרשים אר נאט מרגיש הי סעיס אבאוט די חידוש אין רשי, און ער בלייבט אויף רשי די מנחת חינוך מיט א צריך עיון גדול. עס קען זיין קען מען זאגען אזוי, די מנחת חינוך וויל האבען, הי אנדערסטוד הי דעפיינד דעט די קרבן פסח בעצם אן פסח שני, איז נישט א נארמאלע קרבן פסח, איטס א איטס א דין מען ברענגט א קרבן, אבער דער קרבן מען דארף עסן א כזית, און גראדע איטס מען ברענגט א קרבן אן פסח שני ביקאויז יו העוו טו העוו א כזית, אבער האט ער פארשטאנען די די די מנחת חינוך, דעט דער קרבן אן פסח שני נאט א קרבן פסח, איטס א שלמים באט א דין אויך פון קרבן פסח, נאט קלאר ווי האט ער געטייטשט?

דעט איז טאקע א ריפלעיסמענט איז די תשלומים פאר פסח די קרבן פסח פסח ראשון ממילא אן דער טאג אן דעט דעי פסח שני דער קרבן איז א קרבן פסח אינגאנצן א גאנצער קרבן פסח און פארשטייט זיך דעט די קרבן פסח ביי פסח ראשון אבוויעסלי חמץ איז דאך אסור מיט יענער קרבן פסח און דיס קרבן פסח אן פסח שני איז טאקע די זעלבע זאך

ברוך שכיוונתי לדעת גדולים האב איך געפונען ממש די ווערטער דיס פשט אין די רשי אין די משך חכמה ער שרייבט דאס הדברים פשוטים און ער ברענגט די ראיה טאקע לשון תוספתא ס'הייסט בתוספתא פסח ראשון נוהג כל שבעה פסח שני נוהג יום אחד, ממילא דעטס האו הי אנדערסטוד די תוספתא אין משך חכמה, עס איז אביסל ווייטער, יו העוו טו איט מצה ומרורים, סאו ממילא צו עסן חמץ וויט די קרבן פסח איז א לאו הבא מכלל עשה, איטס נאט סתם דעט די פסח שני איז אויך א תשלומין, פאר פסח ראשון, איטס מאר דען דעט, איטס אוודאי תשלומים, באט מהיות ס'איז אן ענין, איז א מצוות עשה, טו איט די מצה ומרורים אן דעט פסח ראשון, אן פסח שני, אן די קרבן פסח, און ממילא אין דעם שטייט דערס א לאו מכח די עשה, לאו הבא מכלל עשה, דעט מ'קען נישט עסען, ניט קיין חמץ וויט די קרבן פסח. מען איז מיושב די קשיא אויף די מנחת חינוך עיין שם אן רשי, און זאגט אין משך חכמה הרי זה פשוט. מורי רבותי זיי געבענטשט זיי מצליח און העוו א גוטן שבת.